זאגט די גמרא אין מסכת ברכות דף ט עמוד ב', האלטן מיר אונז פיר שורות פון אונטן, אונז האבן נעכטן געלערנט אז דוד המלך אין תהלים האט געזאגט די ווערטער יהי לרצון אמרי פי אין די ניינצנטע קאפיטל פון תהלים, נאכדעם וואס ער האט געזאגט אכצן קאפיטלעך. פרעגט די גמרא, הני י"ח י"ט הויין, וואס זאגסטו אז נאך אכצן קאפיטלעך האט דוד המלך געזאגט יהי לרצון? טאמער אונז ציילן מיר אפ די קאפיטלעך פון אנפאנג תהלים זעט מען אז ס'איז נאך ניינצן קאפיטלעך. ענטפערט די גמרא, אשרי האיש ולמה רגשו גוים, די ערשטע צוויי קאפיטלעך, חדא פרשה היא איז באמת איין קאפיטל. גייט די גמרא ברענגען א ראיה צו דעם, דאמר רב יהודה בריה דרבי שמעון בר פזי, ק"ג פרשיות, הונדערט און דריי קאפיטלעך אמר דוד האט דוד המלך געזאגט, און ולא אמר הללוקה, ער האט נישט געזאגט די ווערטער הללוקה עד שראה במפלתן של רשעים, נאר נאכדעם וואס ער האט געזעהן די מפלה פון רשעים. שנאמר שטייט אין תהלים. יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את ה' הללוקה. און דאס איז געווען נאך הונדערט און דריי קאפיטלעך. פרעגט די גמרא א ענליכע קשיא ווי די גמרא האט געפרעגט פריער, הני ק"ג, ק"ד הויין, ס'קומט אויס הונדערט און פיר קאפיטלעך לויט אונזער ציילונג, וואס זאגסטו הונדערט און דריי? אלא שמע מינה. אשרי האיש ולמה רגשו גוים, די ערשטע צוויי קאפיטלעך חדא פרשה הוה אזוי ווי אונז האבן פריער געענטפערט צו פארענטפערן די אַכצן. ממילא גייט דאס אויך שטימען ביי די הונדערט און דרײַ. וואס איז די ראיה אז די ערשטע צוויי קאפיטלעך זענען טאקע איין קאפיטל? דאמר רב שמואל בר נחמני אמר ר' יוחנן, גיי מיר ארויף צו דף י עמוד א', כל פרשה שהיתה חביבה על דוד, יעדע קאפיטל וואס איז געווען באליבט ביי דוד המלך, פתח בה באשרי וסיים בה באשרי, האט ער אנגעפאנגען און געענדיגט מיט די ווערטער אשרי. למשל די ערשטע קאפיטל, פתח באשרי דכתיב אשרי האיש, וסיים באשרי דכתיב אשרי כל חוסי בו, איז די קאפיטל פאנגט זיך אן אשרי און ענדיגט זיך מיט אשרי, איז אשרי כל חוסי בו איז די סיום פון די צווייטע קאפיטל, און ער זאגט דא אז עס איז די זעלבע קאפיטל ווי די אנפאנג פון די ערשטע קאפיטל, זעט מען אז די ערשטע און צווייטע קאפיטל איז די זעלבע. תוס' פרעגט אויב מען טרעפט נישט נאך א קאפיטל וואס פאנגט זיך אן און עס ענדיגט זיך מיט אשרי, סאו וואס הייסט יעדע קאפיטל וואס איז געווען באליבט וואס מען טרעפט נאר די. איז תוס' ענטפערט אז ס'איז לאו דווקא אשרי, די ווארט איז אז ער האט אנגעפאנגען און געענדיגט מיט די זעלבע ווארט, און וואס פון דעם טרעפט מען יא אסאך, דאס זענען די אלע הללוקה'ס וואס מ'זאגט יעדן טאג ביים דאווענען. זאגט די גמרא ווייטער, הנהו בריוני, ס'איז געווען בריונים, שלעכטע מענטשן, וואס האבן פלעגן זינדיגן אסאך, האבן געטשעפעט אסאך, דהוו בשבבותיה דרבי מאיר, זיי האבן געוואוינט אין די שכינות אין די געגנט פון רבי מאיר והוו קא מצערו ליה טובא, זיי פלעגן אסאך טשעפען רבי מאיר. הוה קא בעי רבי מאיר רחמי עלייהו, פלעגט רבי מאיר דאווענען און בעטן פון אייבערשטן כי היכי דלימותו אז זיי זאלן שטארבן. אמרה ליה ברוריה דביתהו, האט אים זיין פרוי ברוריה געפרעגט, מאי דעתך, פארוואס האלטסטו, אז דו מעגסט דאווענען זיי זאלן שטארבן, משום דכתיב איז עס וועגן וועגן וואס עס שטייט יתמו חטאים, וואס דוד המלך זאגט ס'זאל זיך ענדיגן די זינדיגערס, מי כתיב חוטאים וואס עס וואלט ווען געמיינט די מענטשן וואס זינדיגן, אז אויף דעם בעט דוד זיי זאלן אוועק גיין פון די וועלט, חטאים כתיב ס'זאל זיך ענדיגן די זינד, נישט חוטאים די זינדיגערס, ועוד, נאך א ראיה, שפיל לסיפיה דקרא, געב א קוק ביי די סיפא פון די פסוק, שטייט ווייטער רשעים עוד אינם, אז די רשעים זענען נישט דא. לכאורה איז שווער צו פארשטיין, וואס פעלט עס אויס, אוודאי, יתמו חטאים, איז רשעים עוד אינם. אלא מאי מוז זיין אז די רשעים זענען מער נישט דא ווייל זיי זענען געבליבן לעבן אבער די זענען מער נישט קיין רשעים. אלא האט זי געזאגט פאר איר מאן בעי רחמי עלייהו, בעט אויף זיי, דלהדרו בתשובה, און ממילא וועט זיין רשעים עוד אינם ווייל זיי וועלן מער נישט זיין קיין רשעים, איז בעא רחמי עלייהו האט ער טאקע געבעטן ביים אייבערשטן אז זיי זאלן תשובה טון והדרו בתשובה, עס האט געהאלפן און זיי האבן תשובה געטון. די מהרש"א דא אויפן פלאץ שטעלט זיך, אונז ווייסן דאך אז הכל בידי שמים, חוץ מיראת שמים. ס'קומט צו יראת שמים האט א מענטש א אייגענע בחירה, און ס'איז נישטא קיין שום זאך אויסער אים וואס קען אים העלפן אויף דעם. אויב אזוי, א מענטש אליינס בעט ער זאל תשובה טון, מ'בעט השיבנו אבינו לתורתך, פיין, אז ס'איז א חלק פון זיין השתדלות, ס'איז א חלק פון זיין הבא לטהר מסייעין אותו, אבער וויאזוי קען א צווייטע מענטש בעטן אויף אים ער זאל תשובה טון? די מהרש"א האט נישט קיין געהעריגע תירוץ. זאגט די גמרא ווייטער, אמר לה ההוא צדוקי לברוריה. א צדוקי האט געפרעגט פון ברוריה דאס איז געווען די פרוי פון ר' מאיר וואס האבן מיר פריער געזעהן, כתיב שטייט אין פסוק רני עקרה לא ילדה איז משמע רני עקרה זי פרייט זיך די עקרה לא ילדה זי האט נישט געבוירן משום דלא ילדה איז שווער ווייל זי האט נישט געבוירן קיין קינדער רני פרייט זי זיך אזוי האט ער געפרעגט פון ברוריה אמרה ליה האט אים ברוריה געענטפערט שטיא שפיל לסיפיה דקרא דו שוטה געב א קוק אריין די ענד פון די פסוק כתיב כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר ה' וואס איז משמע אז מען זעהט יא אז די שטאט בני שוממה די קינדער פון ירושלים ס'איז געווען קינדער דארטן סאו וואס הייסט לא ילדה אלא מאי עקרה וואס הייסט עקרה לא ילדה אז רני כנסת ישראל כנסת ישראל פרייט זיך שדומה לאשה עקרה שלא ילדה בנים לגיהנום כוותייכו איז רני עקרה לא ילדה אזוי ווי ענק אבער אוודאי קינדער האט כנסת ישראל יא געהאט. זאגט די גמרא ווייטער אמר ליה ההוא צדוקי לר' אבהו א צדוקי האט געפרעגט פון ר' אבהו כתיב, ס'שטייט אין תהלים קאפיטל ג', מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו, אז דוד המלך האט געזאגט די קאפיטל ווען ער איז אנטלאפן פון זיין זון אבשלום, וכתיב, שטייט שפעטער אין תהלים קאפיטל נ"ז, לדוד מכתם בברחו מפני שאול במערה. יענע קאפיטל האט ער געזאגט ווען ער איז אנטלאפן פון שאול המלך, איז הי מעשה הווה ברישא, וועלכע מעשה איז געווען פון פריער? מכדי מעשה שאול הווה ברישא, פארשטייט זיך שאול איז געווען אסאך פריער, ווען שאול איז נאך געווען קעניג, אויב אזוי לכתוב ברישא וואלט ווען געדארפט שטיין קאפיטל נ"ז וואלט געדארפט שטיין פאר קאפיטל ג'. אמר אמר ליה האט ער אים געענטפערט, האט אים ר' אבהו געענטפערט, אתון ענק צדוקים דלא דרשיתו סמוכין, ענק דרש'נען נישט קיין סמוכין, קשיא לכו פרעגן ענק די מיני קשיות, אבער אנן, אונז די ערליכע אידן דדרשינן סמוכין, מען ווייסט אז יעדע זאך וואס איז אין די תורה האט א פונקטליכע סדר און א פונקטליכע הסבר, לא קשיא לן, פרעגן מיר נישט אזוינע מיני קשיות. דאמר רבי יוחנן האט רבי יוחנן געזאגט סמוכין מן התורה מנין, שנאמר, סמוכים לעד לעולם שטייט אין קאפ- תהלים, סמוכים לעד לעולם עשוים באמת וישר, איז סמוכים לעד לעולם, עשוים, באמת וישר, ס'גייט ארויף אויף די תורה, איז רש"י מסביר ווייל ס'שטייט פאר דעם נאמנים כל פקודיו. איז די גמרא מסביר, למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג, אין קאפיטל ג' וואס איז דא די פרשה פון אבשלום אזוי ווי אונז האבן יעצט געזען, איז נסמך געווארן צו די קאפיטל פאר דעם וואס רעדט זיך פון גוג ומגוג, שאם יאמר לך אדם, אויב א מענטש גייט דיך פרעגן, כלום יש עבד שמורד ברבו? וויאזוי קען זיין ס'גייט זיין די פרשה פון גוג ומגוג, מענטשן גייען גיין קעגן דעם אייבערשטן, וויאזוי קען זיין א עבד גייט קעגן זיין הער? אף אתה אמור לו, כלום יש בן שמורד באביו? קען זיך דען לייגן אויפן שכל א זון זאל ווידערשפעניגן די אייגענע טאטע? אבער אלא הוה, ס'איז געווען, מען זעט קאפיטל ג', די נעקסטע קאפיטל זאגט עס די פסוק, הכא נמי הוה, די זעלבע זאך גוג ומגוג קען אויך זיין אזא זאך, ממילא וועגן דעם איז דא אין קאפיטל ג' די פרשה פון אבשלום, ווייל מען האט געוואלט עס זאל זיין גלייך לעבן די פרשה פון גוג ומגוג. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי מאי דכתיב, שטייט אין משלי, די לעצטע קאפיטל פון משלי איבער די פרשה פון אשת חיל, פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על לשונה, איז די גאנצע קאפיטל רעדט זיך פון תורה, סאו וואס הייסט דא פיה פתחה בחכמה, וואס איז דאס ספעציעל? כנגד מי אמר שלמה מקרא זה, קעגן וועם האט שלמה געזאגט די קאפיטל? זאגט די גמרא לא אמרו אלא כנגד דוד אביו, כנגד זיין טאטן דוד, שדר בחמישה עולמים, וואס דורכאויס זיין לעבן איז ער געווען אין פינף אנדערע מצבים, ואמר שירה און ביי יעדע מאל עקסטער האט ער געזאגט שירה ווען ער האט געהאט רוח הקודש אויף זיך. די ערשטע איז געווען דר במעי אמו נאך פאר ער איז געבוירן געווארן. ואמר שירה האט ער געזאגט שירה שנאמר ברכי נפשי את השם וכל קרבי את שם קדשו נאך ווען ער איז געווען אין די קרביים פון זיין מאמע האט ער געזאגט שירה. די צווייטע זאך איז געווען יצא לאויר העולם גלייך ער איז געבוירן געווארן, ונסתכל בכוכבים ובמזלות, ער האט זיך ארום געקוקט אויף דער וועלט ווי ער איז אריין געקומען דערין, ואמר שירה שנאמר ברכו ה' מלאכיו גיבורי כח עושי דברו לשמוע בקול דברו ברכו ה' כל צבאיו, גייט עס ארויף אויף די אלע באדינערס פונעם אייבערשטן, אלע צבאות וואס דינען און וואס דינען דעם אייבערשטן. די דריטע זאך איז געווען ינק משדי אמו, ער האט געזייגט פון זיין מאמע ונסתכל בדדיה, ואמר שירה און ער האט געזאגט שירה שנאמר ברכי נפשי את ה' ואל תשכחי כל גמוליו נישט פארגעסן אלע זיינע חסדים, מאי כל גמוליו, אמר רבי אבהו איז עס געווען אז דא א ספעציעלע חסד פון דעם אייבערשטן שעשה לה דדים במקום בינה ער האט געמאכט אז די בריסטן פון די פרוי זאל זיין אויף די אויבערשטע חלק פון די קערפער לעבן די הארץ, טעמא מאי וואס איז טאקע די טעם? אמר רב יהודה כדי שלא יסתכל במקום ערווה ווייל געווענליך ביי די בהמות. איז די פלאץ פון ווי די קינד זייגט איז די אונטערשטע חלק פון די קערפער, אבער ביי די מענטש האט ער נישט געוואלט אז די קינד זאל קוקן במקום ערווה, האט ער געמאכט זאל זיין די אויבערשטע חלק פונעם קערפער. רב מתנא אמר כדי שלא יינק ממקום הטנופת. די נעקסטע זאך וואס דוד המלך איז געווען, ראה במפלתן של רשעים, די פערדע חלק איז געווען, ווען דוד האט געזען די מפלה פון די רשעים, ואמר שירה, און דעמאלטס האט ער אויך געזאגט שירה שנאמר, יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את ה' הללוקה. די פיפטע זאך איז געווען, נסתכל ביום המיתה, ער האט געקוקט אויף די יום המיתה ואמר שירה שנאמר ברכי נפשי את ה', ה' אלוקיי גדלת מאוד, הוד והוד לבשת,

ואמרי לה, ס'איז דא וואס זאגן מר עוקבא, הוה שכיח קמיה דרבי שמעון בן פזי ער פלעגט קומען אסאך פאר רבי שמעון בן פזי, והוה מסדר אגדתא קמיה דרבי יהושע בן לוי און ער פלעגט מסדר זיין די אגדתא פאר רבי יהושע בן לוי. אמר ליה האט ער אים געפרעגט מאי דכתיב ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו. ער האט אים געפרעגט וואס ס'מיינט. איז רבי יהושע בן לוי האט געמיינט ער מיינט אים צו פרעגן אויף די ווערטער וכל קרבי. עכט האט ער געמיינט צו פרעגן עפעס אנדערש, ער האט געמיינט צו פרעגן וואס איז די פינף לשונות וואס אונז האבן יעצט געזען די גמרא האט מסביר געווען. אבער רבי יהושע בן לוי האט געמיינט אז ער מיינט צו פרעגן איבער די ווארט קרבי, האט ער אים געזאגט א שיינע פשט אין דעם, אמר ליה בוא וראה קום און זעה. שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, דער באשעפער איז אינגאנצן אנדערש ווי א מענטש. מידת בשר ודם צר צורה על גבי כותל, ער קען אויפמאלן אפילו די שענסטע צורה אויף א וואנט, אבער ואינו יכול להטיל בה רוח ונשמה, ער קען נישט אריינלייגן א רוח חיים. און די אנדערע וויכטיגע אברים, קרביים, ובני מעיים. אבער הקדוש ברוך הוא אינו כן, דער באשעפער איז נישט אזוי. נישט נאר ער קען מאכן א מענטש און אריינלייגן אין דעם די אברים, נאר צר צורה בתוך צורה בשעת די מענטש איז אין א צווייטע מענטש, נאך ווען די עובר איז במעי אמו ומטיל בה רוח ונשמה, קרביים ובני מעיים. והיינו דאמרה חנה, דאס איז אויך די הסבר וואס חנה האט געזאגט, אנפאנג פון שמואל, אין קדוש כה' כי אין בלתך ואין צור כאלוקינו. וואס הייסט, מאי אין צור כאלוקינו? דרשנ'ט מען אין צייר כאלוקינו. נישטא נאך אזא. א ארטיסט, איינער וואס מאלט אזוי ווי די אייבישטער, אזוי ווי אונז האבן פריער געזען א מענטש קען סך הכל מאלן א טרוקענע זאך, מאי כי אין בלתך, אמר רבי יהודה בר מנסיא אל תקרי כי אין בלתך אין לבלותך, דאס הייסט שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, באשעפער איז נישט אזוי ווי א מענטש, מידת בשר ודם מעשה ידיו מבלין אותו, בשעת ער מיטשט זיך אויף עפעס, ער קריעט עפעס, איז די ארבעט וואס ער לייגט אריין מיטשעט אים אויס און ס'מאכט אים אויסגעוועטשט, אבער הקדוש ברוך הוא פארקערט מבלה מעשיו, ער. כביכול לעבט איבער אלעס וואס ער מאכט, אמר ליה האט ער אים אזוי אזוי האט רבי יהושע בן לוי געהאט געזאגט, אמר ליה האט אים רבי שמעון בן פזי צוריק געפרעגט, ניין אנא הכי קא אמינא לך, איך האב געמיינט צו פרעגן עפעס אנדערש, הני חמשה ברכי נפשי כנגד מי אמרן דוד, וואס איז געווען די פינף ברכי נפשי וואס דוד המלך האט געזאגט, האט ער אים געזאגט, האט ער אים געענטפערט, לא אמרן אלא כנגד הקדוש ברוך הוא, וכנגד נשמה, און ער איז מסביר אזוי. מה הקדוש ברוך הוא מלא כל העולם, דער באשעפער איז דאך איבעראל, אף נשמה איז אויך מלאה את כל הגוף פילט אן די גאנצע גוף, מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, ער זעט אבער מען קען אים נישט זען, אף נשמה רואה ואינו נראה, מה הקדוש ברוך הוא זן את כל העולם כולו, אף נשמה זנה את כל הגוף, די נשמה שפייזט די גוף, מה הקדוש ברוך הוא טהור, אף נשמה טהורה, בשעת דער מענטש באקומט די נשמה איז עס אינגאנצן ריין, אזוי ווי מען זאגט יעדן אינדערפרי אלוקי נשמה שנתת בי טהורה. די פיפטע זאך, מה הקדוש ברוך הוא יושב בחדרי חדרים, פונקט אזוי ווי די אייבערשטער איז באהאלטן, אף נשמה יושבת בחדרי חדרים, האט דוד המלך געזאגט פינף מאל ברכי נפשי, האט דוד המלך געזאגט יבא מי שיש בו חמשה דברים הללו, א מענטש וואס האט די נשמה וואס האט די פינף זאכן וישבח למי שיש בו חמשה דברים הללו, דעם אייבערשטן וואס האט אויך די פינף זאכן. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב המנונא גייט די גמרא יעצט אריינגיין א לאנגע אריכות אין די ענין פון חזקיהו המלך, מיט שעיה הנביא ווייל מ'גייט צוריק קומען שפעטער צו די ענין פון סמיכות גאולה לתפילה. אמר רב המנונא, מאי דכתיב מי כהחכם ומי יודע פשר דבר, וואס מיינט דאס? דרשנט ער, האט רב המנונא געדרשנט, מי כהקדוש ברוך הוא שיודע לעשות פשרה בין שני צדיקים קען מאכן פשרות צווישן צוויי צדיקים. זיי זענען געווען בין חזקיהו לישעיהו. חזקיהו איז געווען דער קעניג חזקיהו המלך און שעיה איז געווען שעיה הנביא. חזקיהו אמר ליתי ישעיהו גבאי, אז ס'פאסט אז שעיה דער נביא זאל קומען צו מיך צו די קעניג, ווייל די קעניג איז חשוב'ער, דהכי אשכחן באליהו איז ער געווען די נביא, דאזל לגבי אחאב איז געגאנגען צום צום קעניג אחאב. אבער פון די אנדערע זייט שעיה אמר, פארקערט, ליתי חזקיהו גבאי די קעניג זאל קומען צו מיך, דהכי אשכחן ביהורם בן אחאב, די קעניג, דאזל לגבי אלישע איז געגאנגען צום נביא. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא יסורים על חזקיהו ער האט געברענגט יסורים צו חזקיהו. און ואמר אמר לו לישעי' האט ער געזאגט פאר ישעי' לך ובקר את החולה, האסט דא א מצות ביקור חולים, דא קומט שוין נישט אריין קיין כבוד זאך, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק אזוי איז דא געווען, בימים ההם חלה חזקיהו למות איז ער געווארן קראנק, אזא קרענק פון וואס מען שטארבט געווענליך, ויבא אליו ישעי' בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו, האט ישעי' געזאגט א נבואה צו יחזקיהו המלך, כה אמר ה', צו לביתך זאלסט איבערלאזן א צוואה פאר דיין. שטוב, קיין קינדער האט ער נישט געהאט אבער צו זיין שטוב, כי מת אתה, ווייל דו גייסט שטארבן ולא תחיה און דו גייסט נישט לעבן, וגומר. וואס איז די דאפלטע לשון? מאי כי מת אתה ולא תחיה, נאר דען, מת אתה בעולם הזה, נישט נאר וואס דו גייסט אוועקגיין פון די וועלט, אויך אויך ולא תחיה לעולם הבא, גייסט נישט זוכה זיין צו עולם הבא. אמר ליה האט חזקיהו געפרעגט מאי כולי האי, פארוואס באקום איך אזא שטארקע שטראף? ער איז געווען א ערליכע קעניג. אמר ליה האט אים ישעיה געזאגט משום דלא עסקת בפריה ורביה, ווייל דו האסט קיינמאל נישט עוסק געווען אין פריה ורביה. איז שעיה האט אים קיינמאל נישט דאס מוסר געזאגט, טאקע ווייל שעיה איז קיינמאל נישט געקומען צו חזקיהו המלך און זיי האבן זיך נישט געטראפן, האט ער נישט געהאט פארדעם קיין געלעגנהייט אים מוסר צו זאגן פארוואס ער האט נישט חתונה. דעמאלטס אבער איז ער געקומען צו אים האט ער אים דאס געזאגט. אמר ליה, האט אים חזקיהו צוריק געענטפערט די סיבה פארוואס איך האב נישט חתונה, משום דחזאי לי ברוח הקודש, איך האב געזען ברוח הקודש דנפקי מינאי בנין דלא מעלו, איך גיי דאך עניוועי האבן דורות וואס טויגן נישט, דאס אליינס גייט דאך מיך נישט אפהאלטן פון אריינגיין און פירן אויס עולם הבא. סאו וואס האב איך פון חתונה האבן? אמר ליה האט אים שעיה געזאגט, ביסט נישט גערעכט, בהדי כבשי דרחמנא, די זאכן וואס זענען באהאלטן, די אייבערשטער פירט זיך זיין וועלט מיט די באהאלטענע חשבונות, סאו אפילו טאמער דו זעסט וואס גייט געשען, דאס זענען באהאלטענע זאכן וואס דאס איז די אייבערשטער'ס חשבונות וואס דער מענטש טאר גארנישט טון ווייל ער ווייסט עפעס, וואס מישט דיך אריין? למה לך? מאי דמפקדת איבעי לך למעבד, וואס דו ביסט באפוילן געווארן צו טון, למשל חתונה צו האבן, דארפסטו טון, און מאי דניחא קמיה קודשא בריך הוא, לעבד, וואס די אייבערשטער וויל טון זאל ער טון. אמר ליה, האט חזקיהו המלך געזאגט, השתא, פיין, איך וויל שוין חתונה האבן, איך בין גרייט תשובה צו טון, הב לי ברתך, געב מיך דיין טאכטער, איך בין גרייט חתונה צו האבן. אפשר דגרמא זכותא דידי ודידך, דאס אז אונז ביידע גיימיר זיך משדך זיין, ס'איז דיין טאכטער און איך האב חתונה מיט איר, א גרויסע זכות צוזאמען, ונפקי מנא מנאי בנין דמעלי, אפשר גייט ארויסקומען גוטע דורות. אמר ליה, יעצט איז שוין צו שפעט, כבר נגזרה עליך גזירה. אמר ליה האט אים חזקיה געזאגט, נאופ, יעצט ביסט נישט גערעכט. האסט געזאגט א נבואה, אלעס פיין אלעס וואויל. אבער וואס גייט זיין פון דארט און ווייטער, האסטו שוין נישט קיין רעכט צוצולייגן. בן אמוץ. ישעיה וואס איז געווען דער זון פון אמוץ. כלה נבואתך, עס האט זיך שוין געענדיגט דיין נבואה, וצא, און יעצט קענסטו ארויסגיין. איך גיי מתפלל זיין אז ס'קען זיין מיין תפילה גייט העלפן אז איך זאל יא בלייבן לעבן. כך מקובלני מבית אבי אבא, אזוי האב איך מקובל פון מיין זיידע פון דוד המלך וואס חזקיה איז דאך געווען זיין אייניקל, אז אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, א שארפע שווערד איז דא אויפן מענטש'ס

אמר רב חנן, האט רב חנן געזאגט אפילו בעל החלומות, אומר לו לאדם למחר הוא מת מארגן גייסטו שטארבן, אל ימנע עצמו מן הרחמים שנאמר כי ברוב חלומות והבלים ודברים הרבה כי את האלקים ירא, אלע זאכן איז נארישקייט מען זאל מורא האבן פונעם אייבערשטן. על כל פנים נאכדעם וואס חזקיהו המלך האט געהערט אז ער גייט שטארבן, מיד ויסב חזקיהו פניו אל הקיר האט זיך אויסגעדרייט זיין פנים צום וואנט, ויתפלל אל השם. פארוואס ברענגט די פסוק ארויס אז ער האט געדאווענט צום וואנט? עפעס ליגט דא אין דעם. איז אונז האבן מיר געהאט געזען אפאר בלאט צוריק מ'לערנט ארויס פון דעם מ'דארף דאווענען פאר א וואנט אז זאל נישט זיין גארנישט זאל נישט מפסיק זיין. איז דא זאגט די גמרא נאך א לימוד אמר רבי שמעון בן לקיש מקירות לבו פון די טיפענישן פון זיין הארץ ווי זעה איך אז די טיפעניש פון די הארץ ווערט אנגערופן א לשון קיר שנאמר מעי מעי אוחילה קירות לבי וגומר רבי לוי אומר א אנדערע זאך האט ער אינזין געהאט מיט דא על עסקי הקיר ער האט דערמאנט די קיר בשעת ער האט געדאווענט, אמר לפניו רבונו של עולם, חזקיהו המלך האט געזאגט צום אייבערשטן, ומה שונמית, מה דאך שונמית, שלא עשתה אלא קיר אחת קטנה? שונמית האט געמאכט איין וואנט פאר אלישע הנביא. החיית את בנה, דער זכות איז איר בייגעשטאנען, אז איר זוהן איז געווארן לעבעדיג. אבי אבא, מיין טאטע. מיין זיידע דוד המלך. שלמה המלך שחפה את ההיכל כולו בכסף וזהב האט איבערגעדעקט די גאנצע היכל מיט גאלד און זילבער על אחת כמה וכמה די זכות זאל מיך ביישטיין איך זאל בלייבן לעבן האט ער ווייטער געבעטן זכור נא את אשר התהלכתי לפניך איך בעט דיך הייליגער באשעפער געדענק וואס איך בין געגאנגען פאר דיך באמת ובלב שלם מיט גאנצע הארץ והטוב בעיניך עשיתי און אויך איך האב געטון גוטס וואס מיינט גוטס וועגן דעם ברענגט מען אהער די גאנצע גמרא דא מאי והטוב בעיניך עשיתי אמר רב יהודה אמר רב שסמך גאולה לתפלה אונז ווייסן מיר איין אור אור איז ליכטיגקייט איז גוט, איז והטוב, ליכטיגקייט, דאס הייסט בשעת ער האט געדאווענט האט ער סומך געווען גאולה לתפילה ווען די זון שיינט אויף, דאס איז געווען איינע פון די זכותים וואס ער האט מעורר געווען און געוואלט אז ס'זאל אים העלפן. זאגט די גמרא ווייטער רבי לוי אמר, א אנדערע גוטע זאך וואס ער האט געטון, שגנז ספר רפואות, ס'איז געווען א וואונדערליכע ספר וואס הייסט ספר וואס האט געהייסן ספר רפואות, אין די ספר רפואות איז געשטאנען אלע רפואות פאר אלע סארטן קרענק. פון ווי איז געקומען די ספר רפיות? עס איז באקאנט שטייט אין תשב"ץ אז עס איז געווען פון שם בן נח גלייך נאכן מבול זיי זענען געווארן קראנק איז דער שם אריינגעגאנגען אין גן עדן און ער האט געלערנט אלעס רפואות אויף דער וועלט און האט עס אראפגעשריבן און דאס איז אריבערגעגאנגען בדור אחר דור און דאס איז געווען די ספר רפואות וואס חזקיהו וואס ער האט געזען אז מענטשן האלטן זיך צוריק פון דאווענען צום אייבערשטן ווייל זיי ווייסן אלע רפואות האט ער עס באהאלטן. א אנדערע דעה שטייט אין תשובת הרשב"א אז שלמה המלך האט געשריבען ספר רפואות, דאס הייסט חזקיהו המלך'ס זיידע. די זעלבע זאך שרייבט די רמב"ן אין די פתיחה צו זיין פירוש על התורה. א אנדערע דעה שטייט אין ילקוט ראובני אין פרשת בראשית אז אדם הראשון האט עס שוין געשריבען בשעת ער איז געווען אין גן עדן. על כל פנים, די ספר איז געווען ביז די צייטען פון חזקיהו המלך, און חזקיהו המלך האט עס באהאלטען ווייל ער האט געוואלט אז מענטשען זאלען דאווענען. האט ער דאס געהאלטען פאר א זכות און מעורר געווען אז ס'זאל ביישטיין פאר אים ער זאל בלייבן לעבן. תנו רבנן שישה דברים עשה חזקיהו המלך, זעקס זאכן האט חזקיהו המלך געטון, על ג' הודו לו, אויף דריי זאכן האט מען חכמים מודה געווען אז ער האט גוט געטון, ועל ג' לא הודו לו, דריי זאכן האט מען נישט מודה געווען, על ג' הודו לו, די דריי זאכן איז געווען גנז ספר רפואות וואס אונז האבן יעצט געזען, והודו לו, די צווייטע זאך איז געווען כיתת נחש הנחושת ער האט צושטויסן די נחש הנחושת וואס משה רבינו האט געמאכט וואס מ'זעט אין פרשת חוקת. והודו לו און מ'האט אים מודה געווען, די דריטע זאך איז געווען גירר עצמות אביו על מיטה של חבלים, ער האט געשלעפט זיינע טאטע'ס ביינער נאכדעם וואס ער איז נפטר געווארן, אויף א אופן פון בזיון, ווייל ער האט מיט זיין טאטע נישט געווען ערליך, ער האט געוואלט מ'זאל זיך אפלערנען והודו לו. די אנדערע דריי זאכן וואס מ'האט נישט מסכים געווען צו אים די חכמים ועל ג' לא הודו לו איז געווען, סתם מי גיחון, ער האט פארשטאפט מי גיחון, ווען סנחריב האט ארום גענומען די אידן בשעת חזקיהו המלך איז געווען קעניג, האט ער מורא געהאט אז אז סנחריב וועט האבן כוחות, וועט האבן וואסער, ס'איז דא א גרויסע מאנגל אין וואסער געווען דעמאלט, ולא הודו לו. חכמים האבן נישט מודה געווען, קיצץ דלתות היכל, ער האט אראפגענומען די גאלד פון די דלתות און עס געשיקט ושיגרן למלך אשור צו סנחריב נאך פאר ער איז געקומען און געוואלט מיט דעם אפשר אויספועלן אים צו בארואיגן אים צופרידן צו שטעלן, ולא הודו לו, די דריטע זאך וואס מען האט נישט מסכים געווען איז געווען עיבר ניסן בניסן, די גמרא האט קודם געמיינט אז נאך ווען עס איז שוין אנגעקומען חודש ניסן האט ער מעבר געווען די חודש און צוגעלייגט נאך א עיבור חודש עיבור, ולא הודו לו, פרעגט די גמרא. וויאזוי האט חזקיהו געקענט אזאנס טון, אז ס'איז שוין געווען ניסן האט ער צוגעלייגט נאך א חודש, מי לית ליה לחזקיהו, דאס וואס אונז ווייסט מען החודש הזה לכם ראש חדשים, אז זה ניסן ואין אחר ניסן, ס'קען נישט זיין צוויי, איינמאל ניסן איז דא קען מען שוין נישט טוישן, אלא טעה בדשמואל, געמאכט א טעות אין די הלכה פון שמואל, ווייל שמואל האט געזאגט נישט נאר אין ניסן טאר מען נישט מעבר זיין די חודש, נאר אפילו די דרייסיגסטע טאג אין אדר וואס האט שוין די כח צו ווערן חודש ניסן, טאר מען שוין אויך נישט, דאמר שמואל אין מעברין את השנה ביום שלושים של אדר, הואיל וראוי לקובעו ניסן. סבר הואיל וראוי לא אמרינן, און חזקיהו האט נישט געהאלטן פון דעם, און דאס איז געווען זיין טעות, און די חכמים האבן געזאגט אז ניין, די דרייסיגסטע טאג פון חודש אדר קען מען שוין אויך נישט. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן זמרא כל התולה בזכות עצמו יעדער איינער וואס בעט ביים אייבערשטן די אייגענע זכות, שפעטער ווען מען העלפט אים תולין לו בזכות אחרים א דאנק אנדערע. פארקערט, כל התולה בזכות אחרים, מען בעט אין זכות פון אנדערע, תולין לו בזכות עצמו. די גמרא ברענגט משלים, משה תלה בזכות אחרים ער האט געבעטן אנדערענס זכות, שנאמר זכור לאברהם ליצחק לישראל עבדיך, שפעטער ווען ער איז געהאלפן געווארן תלו לו בזכות עצמו, שנאמר ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ, זאגט דוד המלך אין תהלים אז משה רבינו איז געווען דער וואס האט עס אויסגעפועלט, לפניו להשיב חמתו מהשחית. ווייטער, חזקיהו תלה בזכות עצמו ער האט געבעטן דעם אייבערשטן אזוי ווי אונז האבן פריער געזען די אייגענע זכות דכתיב זכר נא את אשר התהלכתי לפניך, ער האט געבעטן דעם אייבערשטן מכח זיינע אייגענע גוטע מעשים, איז תלו לו בזכות אחרים, ווען ער איז געהאלפן געווארן האט דער באשעפער געזאגט אז עס איז נישט אין דיין זכות, שנאמר וגנותי אל העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי האט דער באשעפער קלאר געשטעלט אז עס איז נישט נאר געווען אין חזקיהו'ס זכות נאר אויכעט אדאנק זיין זיידע דוד המלך, והיינו דרבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי מאי דכתיב הנה לשלום מר לי מר, אז אפילו בשעה ששיגר לו הקדוש ברוך הוא שלום ער איז געהאלפן געווארן אבער מר הוא לו איז עס געווען ביטער ווייל ער האט געהערט אז עס איז נישט געווען אדאנק זיין אייגענע זכות. שטייט אין מלכים, נעשה נא עליית קיר קטנה וואס מען האט פריער דערמאנט שונמית זי האט געמאכט א עליית קיר קטנה, וואס הייסט די קיר קטנה? רב און שמואל א מחלוקת וואס זי האט געטון, איינער חד אמר עליה פרועה היתה עס איז געווען אפען די צווייטע שטאק עס איז נישט געווען קיין דאך אינדערמיט וקירוה און זי האט עס באדעקט אזוי איז געווארן די צווייטע שטאק א צימער פאר זיך, וחד אמר אכסדרה גדולה היתה עס איז געווען א גרויסע צימער וחלקוה לשניים, אכסדרה געווענליך מיינט א דורכגאנג, עס מיינט עס איז געווען א גרויסע אפענע צימער, און זי האט צוטיילט אין צוויי איז געווארן א פריוואטע צימער פאר אלישע. פרעגט די גמרא בשלמא למאן דאמר אכסדרה, היינו דכתיב קיר, א קיר מיינט א וואנט, מען האט געמאכט א וואנט, מען האט צוטיילט די צימער אין צוויי, אלא למאן דאמר עליה ס'מיינט אז מען האט געמאכט די דאך, מאי קיר, ענטפערט די גמרא שקירוה, אזוי הייסט עס אין ווען די גמרא דרוקט זיך אויס מען האט געמאכט א דאך שקירוה, סאו ס'קען אויך ווערן אנגערופן אויף א דאך. פרעגט די גמרא ווייטער בשלמא למאן דאמר עליה, היינו דכתיב עליית, די פסוק דארטן דערמאנט עליית אויף א דאך, אלא למאן דאמר אכסדרה מאי עליית, מעולה שבבתים זי האט אים געגעבן די בעסטע וואס זי האט געהאט. שטייט ווייטער דארטן ונשים לו שם מיטה ושלחן וכסא ומנורה. אלישע האט הנאה געהאט פון די פון די דאס וואס די פרוי די שונמית האט אים אנגעגרייט. אמר אביי ואיתימא רבי יצחק, ווען ס'קומט צו הנאה האבן פון אנדערע מענטשן, איז דא צוויי וועגן וואס מ'קען צוגיין און ביידע האט א מקור און ביידע קען זיין גוט. רוצה להנות, איינער וואס וויל הנאה האבן פון אנדערע, יהנה, כאלישע, וואס האט אזוי געטון. ושאינו רוצה להנות, איינער וואס וויל נישט הנאה האבן פון אנדערע, אל יהנה, זאל נישט הנאה האבן, כשמואל הרמתי, שנאמר, ותשובתו הרמתה כי שם ביתו, וואס מיינט כי שם ביתו? אמר רבי יוחנן שכל מקום שהלך, שם ביתו עמו, איבעראל ווי ער איז געגאנגען איז מיטגעגאנגען זיין הויז מיט אים, ער האט אלעס מיטגענומען פון זיך אליינס. ותאמר אל אישה הנה נא ידעתי כי איש אלקים קדוש הוא אזוי האט די שונמית געזאגט פאר איר מאן אמר רבי יוסי ברבי חנינא מכאן שאישה מכרת באורחים יותר מן האיש קדוש הוא וואס הייסט קדוש הוא ער האט דערקענט אויף אלישע זי האט דערקענט אז ער איז הייליג מנא ידעה רב ושמואל חד אמר שלא ראתה זבוב עובר על שולחנו עס איז געווען א נס קיינמאל נישט געווען קיין פליגן אפילו ווען געווענליך איז יא דא וחד אמר סדין של פשתן הציעה על מטתו זי האט אויסגעשפרייט א סדין של פשתן א ליילעך פון פשתן ולא ראתה קרי עליו. קדוש הוא, וואס הייסט ער, אמר ר' יוסי בר' חנינא, הוא קדוש, משרתו אינו קדוש זיין זיין משרת נישט, גיחזי שנאמר ויגש גיחזי להדפה, אמר ר' יוסי בר' חנינא שאחזה בהוד יפיה ער האט אנגעכאפט אירע בריסטן. מ'גייט מארגן ווייטער.